בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף י ט, הייבמיר אן דף י ט עמוד א' דרײַצן שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, יצא ונכנס עולין לו מן המנין, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, מי שנזר והי' בבית הקברות, איינער וואס איז געווען אין א בית הקברות ווען ער האט זיך אונטערגענומען נזירות, איז אפילו היה שם ל' יום, אין עולין לו מן המנין ואינו מביא קרבן טומאה, איז אפילו געווען דרײַסיק טאג אין די בית הקברות, איז די טעג די דרייסיג טעג איז אין עולין לו מן המנין קען ער נישט ניצן צו ציילן זיין ימי נזירות און די זעלבע זאך האמיר געזען די משנה אז ער ברענגט נישט קיין קרבן טומאה אבער די משנה האט צוגעלייגט יצא ונכנס אז טאמער ער איז ארויס און איז צוריק אריין און אזוי ווי אונז האמיר געטייטשט אין די משנה אז ס'רעדט זיך ער איז ארויס ער האט זיך מטהר געווען און נאכדעם די זיבעטע טאג פון זיין טהרה איז ער צוריק אריין איז צוריק טמא געווארן איז דעמאלטס עולה לו מן המנין פשט זאגט מען אז די זיבעטע טאג הייסט די ערשטע טאג פון א נייע נזירות, און דעמאלטס אוודאי דארף ער יא ברענגען א קרבן. יעצט דאס אלץ האמיר אונז געטייטשט אין די משנה, אבער די גמרא דא ווייסט עס נאכנישט, און ממילא די גמרא פארשטייט מיט א פשטות אז וואס מיינט יצא ונכנס עולין לו מן המנין, אז ס'מיינט צו זאגן אז טאמער דער טמא'נער מענטש איז ארויס פון בית הקברות און איז גראד צוריק אריין, אן זיך מטהר זיין צווישן נאר איז ארויס און צוריק אריין, איז דעמאלטס עולה לו מן המנין ציילט ער זיין נזירות, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, קתני עולה לו מן המנין משום דיצא חל עליה נזירות, פארוואס, איינער איז ארויסגעגאנגען פון א בית הקברות, איז ברגע ער גייט ארויס איז חל אויף אים די נזירות וויאזוי? ער איז דאך נאך טמא! ענטפערט די גמרא, אמר שמואל, איז שמואל טאקע מסביר אונזער משנה אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען, זאגט שמואל, כגון שיצא והזה ושנה וטבל, אז די משנה רעדט זיך טאקע ער איז ארויס פון בית הקברות, ער האט זיך מטהר געווען, ער האט זיך גע'טובל'ט די זיבעטע טאג, יעצט זאגט די משנה טאמער ער גייט צוריק אריין די זיבעטע טאג, איז די זיבעטע טאג איז עולה מן המנין, פשט דאס די ערשטע טאג פון די נייע נזירות, און דערפאר זאגט די משנה ער דארף ברענגען קרבנות, פרעגט אבער די גמרא, אלא נכנס הוא דעולין לו מן המנין לא נכנס אין עולין לו מן המנין, פשט לכאורה איז משמע פון די משנה אז ווען זאגט מען אז די זיבעטע טאג איז עולה מן המנין אז די זיבעטע טאג הייסט די ערשטע טאג פון די נייע נזירות, דווקא ווען ער איז ארויס פון בית הקברות. ער האט זיך מטהר געווען, און די זיבעטע טאג איז ער צוריק אריין אין בית הקברות, דעמאלט זאגט מען אז ער האט זיך דא מטמא געווען א נייע טומאה ער דארף ברענגען קרבנות, אבער לכאורה איז משמע אז וואס איז טאמער ער איז נישט צוריק אריין אין בית הקברות, נאר ער איז געבליבן אינדרויסן, פשט א איד האט זיך אונטערגענומען נזירות אין א בית הקברות, ער איז ארויס אינדרויסן, ער האט זיך מטהר געווען, און יעצט וויל ער זיך אויפפירן ווי א ערליכע איד, ער וויל איינהאלטן די נזירות, דא זאגט מען נישט אז די זיבעטע טאג איז עולה מן המנין, דא קען ער נישט ציילן זיין זיבעטע טאג אלס די ערשטע טאג פון א נייע נזירות, פארוואס זאגט די גמרא טאקע לא מיבעיא קאמר? פשט, אוודאי, אפילו א נזיר וואס גייט נישט צוריק אריין אין בית הקברות קען ציילן זיין זיבעטע טאג אלס די ערשטע טאג פון די נייע נזירות נאר וואס די משנה ארבעט ביי אן אופן פון א לא מיבעיא פשט די משנה קומט אונז לאזן הערן א גרעסערע חידוש פשט לא מיבעיא יצא נישט נאר ווען איינער פירט זיך אויף ווי אן ערליכע איד און ער גייט ארויס פון בית הקברות און ער איז זיך מטהר איז די זיבעטע טאג קען ער אנהייבן ציילן די נייע נזירות נאר נאך א גרעסערע חידוש זאגט די משנה, אלא אפילו נכנס, אפילו יענע טאג די זיבעטע טאג איז ער גראד צוריק אריין אין בית הקברות, פשט, די זיבעטע טאג איז ער נישט געווען טהור פאר קיין איין רגע אויך נישט, ווייל נאר די אכטע טאג ווערט ער אינגאנצן טהור, די זיבעטע טאג, טאקע איז עולה מן המנין אבער טהור איז ער נישט, איז דא וואלט געווען אפשר א הווא מינא צו זאגן אז היות וואס ער איז צוריק טמא געווארן די זיבעטע טאג זאל מען נישט זאגן אז דאס איז א נייע נזירות, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ניין אז עולה מן המנין אז די זיבעטע טאג הייסט אלעמאל די ערשטע טאג פונעם נייעם נזירות, און ממילא טאמער צוריק אריין גיין בית הקברות יענע טאג די זיבעטע טאג, עט ער דארפן ברענגען די קרבנות טומאה, אזוי האט שמואל מסביר געווען אונזער משנה, פארציילט די גמרא, אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב, רב כהנא רב אסי האבן געזאגט צו רב מאי טעמא לא מפרשת לן כהלין מילי, פארוואס האסטו נישט מפרש געווען די משנה אזוי שיין ווי שמואל, אמר להון, האט רב זיי געענטפערט, אמינא, ווייל כ'האב געהאלטן דילמא לא צריכיתו, אז אוודאי דארפט עטץ נישט דעם הסבר, פשט כ'האב פארשטאנען אז עטץ פארשטייטס אליין דעם משנה עטץ דארפטס נישט קיין הסבר. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין די משנה, ר' לעזער אומר לא בו ביום, שנאמר והימים הראשונים יפלו עד שיהי' ימים ראשונים, פשט האמער געזען אז ר' לעזער קריגט זיך אויף די תנא קמא, תנא קמא האט געזאגט אז א נזיר וואס האט זיך אונטערגענומען נזירות אין בית הקברות דארף זיך מטהר זיין, און די זיבעטע טאג הייבט ער אן ציילן זיין נייע נזירות. אבער טאמער עס איז יצא ונכנס, טאמער איז טמא געווארן די זיבעטע טאג פשט ער איז טמא געווארן די ערשטע טאג פונעם נייע נזירות, דעמאלטס צושטערט עס דאס גאנצע נזירות, ער דארף אנהייבן די נזירות פון דאס ניי, און ער דארף ברענגען קרבנות, אזוי האט תנא קמא געזאגט. אויף דעם קריגט זיך ר' לעזער, און ר' לעזער האלט אז א נזיר וואס ווערט טמא די ערשטע טאג פון זיין נזירות, איז נישט דא דער דין וואס אונז ווייס מיר אלעמאל אונז האבן דאך אלעמאל געוואוסט אז א נזיר וואס ווערט טמא איז אלעס ער האט געציילט ביז יעצט ווערט בטל ס'איז סותר די גאנצע נזירות און ער דארף ברענגען קרבנות זאגט רבי אליעזר דאס איז נישט די ערשטע טאג די ערשטע טאג טאמער א נזיר ווערט טמא צושטערט עס נישט זיין נזירות און ממילא אוודאי וועט ער זיך דארפן מטהר זיין אבער ער וועט נישט דארפן נאכאמאל ציילן די ערשטע טאג ער וועט סך הכל דארפן ציילן נאך נײַן און צוואַנציק טאג נאכדעם וואס ער איז זיך מטהר און די זעלבע זאך האלט רבי אליעזר אז קרבנות וועט ער אויך נישט דארפן ברענגען ווייל די אלע דינים איז נאר געזאגט געווארן פון די צווייטע טאג און ווייטער, פון ווי לערנט ר' אליעזר ארויס? פון דעם וואס שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו, וואס והימים הראשונים יפלו איז א לשון רבים, פשט ס'איז א לשון פון צוויי טעג, פשט די דינים פון פסוק פון א נזיר וואס איז טמא געווארן דאס איז נאר נאכן ערשטן טאג נאכדעם וואס דא צוויי טעג, אז דא צוויי טעג זאגט מען טאקע אז די צוויי טעג פאלן אוועק און מ'דארף ברענגען קרבנות, אבער אלץ ביי צוויי טעג טאמער ס'נאר דא איין טאג פאלט נישט די טאג אוועק, און קיין קרבנות דארף מען נישט ברענגען. זאגט יעצט די גמרא, אמר עולא, האט עולא געזאגט, באלד וועט מען זעהן די גמרא וועט אפפרעגן עולא, אבער אזוי זאגט דא עולא דערווייל, זאגט עולא, לא אמר ר' לעזער, אלא בטמא שנזר, אבל בנזיר טהור שנטמא, אפילו יום אחד סותר. פשט, די דין פון ר' לעזער איז נאר ביי א טמא שנזר, פשט איינער האט זיך אונטערגענומען נזירות אין בית הקברות, און ער איז ארויס, ער האט זיך מטהר געווען, די זיבעטע טאג וויל ער יעצט אנהייבן ציילן די נייע נזירות, דא זאגט ר' לעזער, אז טאמער מ'איז טמא געווארן די זיבעטע טאג צושטערט עס גארנישט ער דארף נישט ברענגען קיין קרבנות. אבער, זאגט עולא, וואס איז ביי א נארמאלע נזיר, א פשוטע נזיר, א מענטש האט זיך אונטערגענומען נזירות, און יעצט איז ער טמא געווארן גראד די ערשטע טאג, דא זאגט עולא האלט אוודאי אויך רבי לעזער אז די טומאה צושטערט די טאג וואס ער האט געציילט, ער דארף אלעס ציילן פונדאסניי, און קרבנות דארף ער ברענגען. פארוואס? פון וואו לערנט ער עס ארויס? אמר רבא, מאי טעמא דרבי לעזער, וואס איז די טעם פון רבי לעזער לויט ווי עולא האט דא מסביר געווען? ווייל אמר קרא, שטייט אין פסוק כי טמא נזרו, משום דבטומאה נזר, פשט היות עס שטייט אין פסוק כי טמא נזרו, כי טמא נזרו איז משמע אז דער נזיר האט מקבל געווען אויף זיך די נזירות בטומאה, דארט איז די דין והימים הראשונים יפלו אז מען דארף האבן מינימום צוויי טעג, אבער א פשוטע נזיר וואס האט זיך נישט אונטערגענומען די נזירות אין בית הקברות, דארט איז נישט געזאגט געווארן די דין פון ר' לעזער. איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא אויף עולא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא און די ברייתא וועלן מיר זעהן גייט כשיטת ר' לעזער, איז שטייט דא אין די ברייתא אזוי, טאמער א מענטש זאגט הריני נזיר מאה יום, ער נעמט זיך אונטער א נזירות פון הונדערט טאג, ונטמא בתחילת מאה, און ער איז טמא געווארן די ערשטע טאג פון די הונדערט טעג, איז יכול וואלט איך אפשר געמיינט יהא סותר, אז די טומאה איז סותר אלעס ער האט געציילט ביז יעצט פשט ער קען נישט רעכענען יעצט די ערשטע טאג, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו, עד שיהיו לו ימים ראשונים וזה אין לו ימים ראשונים, פשט סדארף זיין א מינימום פון צוויי טעג, איין טאג אליין, ווערט נישט נסתר, און קיין קרבנות דארף מען נישט ברענגען. אזוי שטייט דא אין די ברייתא. ווייטער זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער נטמא בסוף מאה, טאמער די נזיר איז טמא געווארן די לעצטע טאג, די הונדערטסטע טאג, יכול יהא סותר, וואלט איך געמיינט אז אלע טעג וואס ער האט געציילט ביז יעצט ווערט נסתר, ער דארף אלעס איבערציילן פונדאסניי, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק והימים הראשונים יפלו, מכלל דאיכא אחרונים, פשט, פון די ימים הראשונים יפלו זעהן מיר אז דארף זיין סיי ימים ראשונים, און סיי אחרונים, פשט, ס'דארף איבערבלייבן טעג, נאך די טאג וואס ער איז טמא געווארן, אבער וזה אין לו אחרונים, די נזיר וואס איז טמא געווארן די הונדערטסטע טאג די לעצטע טאג פון זיין נזירות, איז נישט דא דא קיין ימים אחרונים, און ממילא ביי דעם וועט רבי אליעזר אויך האלטן אז טאמער מ'איז טמא געווארן די לעצטע טאג איז עס נישט סותר די נזירות, און די זעלבע זאך לכאורה קרבנות וועט מען נישט דארפן ברענגען. יעצט, דרך אגב, אונז האבן מיר געזען די משנה דף ט"ז עמוד ב' אז רבי אליעזר זאגט דארט קלאר אין די משנה, טאקע ביי אזא ציור א מענטש נעמט זיך אונטער הונדערט טאג נזירות און ער איז טמא געווארן די לעצטע טאג, זאגט רבי אליעזר, אז ער דארף איבערציילן דרייסיג טאג, האבן מיר געזען דף ו' זיין לימוד, ער דרשנ'ט פון וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, אז נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר איינער וואס ווערט טמא די לעצטע טאג דארף איבערציילן דרייסיג טאג, און ווי די ראשונים זענען מסביר און תוס' איז מסביר אז טאקע ביידע זענען ריכטיג, פשט רבי לעזער לערנט פון והימים הראשונים יפלו אז טאמער ס'איז נישט דא קיין ימים אחרונים פשט טאמער איינער ווערט טמא די לעצטע טאג איז עס נישט סותר די גאנצע נזירות, אבער וואס, ס'דא א באזונדערע לימוד אז טאקע די גאנצע נזירות איז נישט סותר ער דארף נישט איבערציילן הונדערט טאג אבער דרייסיג טאג וועט ער דארפן איבערציילן. על כל פנים, לאמיר זען דא ווייטער די ברייתא, זאגט די ברייתא נטמא ביום מאה חסר אחת, יכול לא יהא סותר, פשט וואס איז טאמער איינער ווערט טמא איינס פאר די לעצטע טאג די ניין און ניינציגסטע טאג איז דא וועסטו מיר אויך אפשר וועלן זאגן אז ס'איז נישט סותר תלמוד לומר והימים הראשונים יפלו מכלל דאיכא אחרונים וזה יש לו ראשונים ואחרונים פשט דא איז אוודאי יא סותר ווייל דא איז דא סיי ראשונים סיי אחרונים סיי ס'איז דא ניין און ניינציג טאג פארדעם און איין טאג נאכדעם איז דערפאר דייקא ביי אזא ציור ווערט די גאנצע נזירות צושטערט ס'דארף אנהייבן אלעס פונדאסניי, על כל פנים, נאכדעם וואס מען זעהט דא די ברייתא וואס ר' לעזער איז דאך די תנא פון די ברייתא, פירט אביי אויס די קשיא אויף עולא והא בטמא שנזר לא מצית אמרת, פשט די ברייתא קענסטו נישט איינזעצן אז די ברייתא רעדט זיך ביי א טמא שנזר ביי איינער וואס האט מקבל געווען אויף זיך די נזירות אין א בית הקברות, פארוואס מדקתני? ווייל שטייט דאך קלאר אין די ברייתא אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס איינער זאגט הריני נזיר מאה ונטמא בתחילת מאה, ס'רעדט זיך ביי א פשוטע ציור, וואס איינער האט מקבל געווען אויף זיך נזירות פון הונדערט טאג, און ער איז טמא געווארן די ערשטע טאג, און אויף דעם זאגט רבי אליעזר אויך אז ס'איז נישט סותר, וקתני עד שיהיו לו ימים ראשונים, זעהען מיר דא קלאר אז רבי אליעזר האלט זיין דין אפילו ביי א טהור'ע נזיר, תיובתא איז טאקע עולא אפגעפרעגט, און ממילא קומט אויס אז רבי אליעזר האלט זיין דין סיי ביי א טמא'נע נזיר און סיי ביי א טהור'ע נזיר אז וואס? אז א נזיר וואס ווערט טמא די ערשטע טאג אדער די לעצטע טאג איז עס נישט סותר זיין ימי נזירות, אבער וואס ווי מ'האט געשמועסט די לעצטע טאג, טאקע סותר איז עס נישט אבער דרייסיג טאג דארף ער ציילן. זאגט די יעצטיגע גמרא, אמר ליה רב פפא לאביי, פרעגט רב פפא פון אביי א שאלה אזוי, הלין ימים דקאמרינן דנפק חד ומתחילין תרין, או דילמא דנפקין תרין ומתחילין תלתא. פשט אזוי, אונז האבן געזעהן אז רבי אליעזר האלט אז טאמער מען ווערט טמא די ערשטע טאג איז עס נישט סותר די נזירות נאר פון די צווייטע טאג און ווייטער סותר די נזירות. איז פרעגט רב פפא פון אביי, איז דאס טאקע אזוי? פון די צווייטע טאג און ווייטער טאמער א נזיר ווערט טמא די צווייטע טאג האלט רבי לעזער אז ס'איז סותר די נזירות אדער אפשר ניין? אפשר נאר פון די דריטע טאג און ווייטער איז עס סותר די נזירות אבער די צווייטע טאג אויך נישט? וואס איז דא די שאלה פון רב פפא? וואס איז די ספק פון רב פפא? און ווי תוס' און אנדערע ראשונים זענען מסביר אזוי? אונז האמיר דאך געזען אז רבי אליעזר דרשנ'ט פון והימים הראשונים יפלו עד שיהיו לו ימים ראשונים, און אזוי אויך ער דרשנ'ט עד שיהיו לו ימים אחרונים, פשט ס'דארף זיין טעג פאר די טומאה און טעג נאך די טומאה, טאמער ס'איז נישט דא טעג פאר די טומאה און נאך די טומאה, זאגט מען נישט אז ס'איז סותר די נזירות. יעצט אזוי היות וואס רבי אליעזר דרשנ'ט ביידע די לימודים פון והימים הראשונים יפלו, איז פשט אז די ביידע דארפן זיין גלייך, די ימים ראשונים און די ימים אחרונים דארפן זיין גלייך. און ממילא קען מען דא לערנען די זאך אויף צוויי וועגן, איין וועג קען מען זאגן אז אזוי ווי ביי ימים אחרונים א מענטש ווערט טמא די לעצטע טאג האלט רבי אליעזר ס'איז נישט סותר אבער טאמער איינער ווערט טמא איינס פאר די לעצטע טאג די ניין און ניינציגסטע טאג דא האלט רבי אליעזר ס'איז סותר און די זעלבע זאך ביי ימים ראשונים טאמער מ'ווערט טמא די ערשטע טאג איז נישט סותר די צווייטע טאג איז יא סותר דאס איז איין וועג ווי מ'קען עס לערנען אבער א צווייטע וועג קען מען לערנען אז ווען ס'קומט צו די ימים אחרונים א מענטש איז טמא געווארן די נײַן און נײַנציגסטע טאג, איז טאקע געבליבן צוויי טעג דא, מען קען שוין זאגן ימים אחרונים, אבער די הונדערטסטע טאג, די טאג נאך די נײַן און נײַנציגסטע, איז דאך א גאנצע טאג, און ממילא קען זיין ביי ימים ראשונים דארף מען אויך א גאנצע טאג, יעצט וואס געשענט אז א נזיר ווערט טמא די צווייטע טאג, איז נישט דא דא קיין גאנצע טאג, פארוואס? ווייל לאמיר זאגן די נזיר האט זיך אונטערגענומען זיין נזירות מאנטאג נאכמיטאג, מאנטאג איז די ערשטע טאג, דינסטאג מיטאג איז ער טמא געווארן, דינסטאג איז זיין צווייטע טאג, ער האט דאך ניטאמאל דא א גאנצע טאג, און ממילא זאגט ער, זאגט רב פפא, קען זיין, העט ר' אליעזר האלטן אז היות וואס איז נישט דא דא א גאנצע טאג הייסט עס נאך אלץ נישט ימים ראשונים פשט אז די צווייטע טאג איז נאך נישט גענוג צו סותר זיין די נזירות מען דארף הערשט אנקומען צום דריטן טאג נאר טאמער ס'איז טמא געווארן די דריטע טאג וואס דעמאלטס איז דא דא די גאנצע צווייטע טאג דעמאלטס הערשט זאגט מען והימים הראשונים יפלו אז ס'איז סותר די נזירות דאס איז די בעיה וואס רב פפא פרעגט דא פון אביי זאגט די גמרא לא הוה בידיה אביי האט נישט געקענט ענטפערן אתא שייליה לרבא האט רב פפא געפרעגט די שאלה צו רבא אמר ליה, האט רבא געענטפערט, יפלו כתיב, פשט שטייט יפלו, און ווי תוס' איז מסביר יפלו איז א לשון כל דהו, אז וואס זאל נאר נישט זיין אפילו אביסל טעג פאלט אויך אוועק, פשט, ברגע וואס די נזיר איז טמא געווארן די צווייטע טאג, זאגט מען אז יפלו, די ערשטע טאג פאלט אוועק, פשט, ס'איז סותר די נזירות.

וואלט איך געזאגט מ'דארף ווארטן ביזן דריטן טאג, פאר דעם כתב רחמנא יפלו, און ווי מ'האט געשמועסט יפלו איז א לשון כל דהו, פשט שוין ביים צווייטן טאג איז עס סותר די נזירות, ווייטער ואי כתב יפלו ולא כתב ימים, טאמער ס'וואלט נישט געשטאנען ימים, ס'וואלט נאר געשטאנען יפלו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אפילו חד, אז אפילו די ערשטע טאג איז אויך סותר די נזירות. כתב רחמנא ימים, פארדעם שטייט ימים אז די ערשטע טאג איז נישט סותר די נזירות, און פארדעם שטייט יפלו אז מען דארף נישט ווארטן ביז צום דריטן טאג, נאר ביים צווייטן טאג, טאמער די נזיר איז טמא געווארן לויט ר' אליעזר, דעמאלטס איז שוין סותר די נזירות. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מי שנזר נזירות הרבה, א מענטש וואס האט זיך אונטערגענומען א לאנגע נזירות, מער פון דרייסיג טאג, לאמיר זאגן ער האט זיך אונטערגענומען נזירות פון א יאר, והשלים את נזירותו, און ער האט געענדיגט די יאר, ער האט געענדיגט זיין נזירות, ואחר כך בא לארץ. און ער וואוינט אין חוץ לארץ, ער האט זיך אונטערגענומען זיין נזירות אין חוץ לארץ, יעצט ער האט געענדיגט זיין נזירות קומט ער ארויף קיין ארץ ישראל מיט זיין קרבנות, ער וויל מקריב זיין זיין קרבנות פון די נזירות אין בית המקדש, יעצט אזוי, די דין איז אז חזל האבן גוזר געווען אויף ארץ העמים אויף חוץ לארץ, האבן חזל גוזר געווען א טומאה, ס'איז א דרבנן'דיגע טומאה, אבער ס'איז דא א טומאה אין חוץ לארץ, און ממילא איז טאקע מן התורה איז דער נזיר נישט טמא געווארן, אבער מדרבנן איז ער טמא געווארן, און ממילא בית שמאי אומרים נזיר שלושים יום, בית שמאי האלטן אז מען קנס'ט אים, היות וואס איז געווען אין חוץ לארץ, פשט ער איז טמא געווארן מיט א דרבנן'דיגע טומאה איז מן התורה טאקע זיין נזירות א גוטע נזירות, אבער מדרבנן נישט און ממילא קנס'ט מען אים, און ווען ער קומט קיין ארץ ישראל דארף ער זיך נאכאמאל פירן בנזירות דרייסיג טאג, און נאר נאכדעם וועט ער קענען ברענגען זיין קרבנות, ובית הלל אומרים, און בית הלל האלט מען קנס'עט נאך מער נזיר בתחילה ער דארף נאכאמאל איינהאלטן די גאנצע נזירות א גאנצע יאר דארף ער יעצט זיין א נזיר אין ארץ ישראל פארציילט די משנה א מעשה מעשה בהילני המלכה ס'איז געווען א מעשה מיט הילני המלכה זי איז געווען אין חוץ לארץ שהלך בנה למלחמה איר זון איז געגאנגען אין מלחמה אריין ואמרה און זי האט געזאגט אם יבוא בני מן המלחמה בשלום אהא נזירה שבע שנים זי האט זיך אונטערגענומען נזירות פון זיבן יאר, טאמער איר זון קומט צוריק בשלום, ובא בנה מן המלחמה, און די זון איז טאקע צוריקגעקומען בשלום, והיתה נזירה שבע שנים, און זי האט זיך געפירט טאקע בנזירות זיבן יאר אין חוץ לארץ, ובסוף שבע שנים עלתה לארץ, און צום סוף איז זי ארויף קיין ארץ ישראל צו ברענגען איר קרבנות, והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות, און בית הלל האבן געפסקנט אז היות וואס זי האט איינגעהאלטן די נזירות אין חוץ לארץ האט מען דאך פריערט געזען בית הלל האלטן אז ווען מ'קומט קיין ארץ-ישראל דארף מען נאכאמאל איינהאלטן די גאנצע נזירות, האבן בית הלל געפסקנט זי דארף נאכאמאל זיך פירן בנזירות אין ארץ-ישראל נאך זיבן יאר, ובסוף שבע שנים, אין סוף פון די צווייטע זיבן יאר, נטמאת, איז זי טמא געווארן, און ממילא איז די גאנצע נזירות נסתר געווארן, פשט ס'האט סותר געווען די גאנצע נזירות, ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנים פשט זי האט געדארפט נאכאמאל איינהאלטן א נזירות פון זיבן יאר, צוזאמען דריי מאל זיבן, איין און צוואנציג יאר איז זי געווען א נזירה. אמר רב יודא, רב יודא קריגט זיך באלד וועלן מיר זעהן וואס איז די נקודת המחלוקת, זאגט רב יודא לא הייתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה, זי איז נאר געווען א נזירה פֿערצן יאר, נישט איין און צוואנציג יאר. זאגט די הייליגע גמרא, קתני רישא, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, בית שמאי אומרים נזיר שלושים יום, ובית הלל אומרים נזיר בתחילה. איז די גמרא וויל פארשטיין וואס איז דא די מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל. לימא בהא קמיפלגי. לכאורה קען מען זאגן אז וואס איז זייער מחלוקת? דבית שמאי סברי, ארץ העמים משום גושה גזרו עליה, ובית הלל סברי משום אוירא גזרו עליה. פשט לכאורה קען מען זאגן אז בית שמאי האלטן אז וואס איז די גזירה וואס חזל האבן גוזר געווען א טומאה אויף חוץ לארץ, פשט פארוואס טאקע האבן חזל דאס גוזר געווען, איז די סיבה איז ווייל היות וואס ס'דא גוים אין חוץ לארץ וואס באגראבן זייער מתים און זיי לייגן נישט קיין קבר, פשט אונז ווייסט מען נישט ווי אין חוץ לארץ איז דא א קבר ווי נישט, און ממילא איז יעדער וואס גייט קיין חוץ לארץ איז א ספק אפשר איז טמא אפשר נישט, האבן חזל גוזר געווען אויף גאנץ חוץ לארץ א טומאה, יעצט די טומאה האלטן די בית שמאי איז א טומאה אויף די ערד פון חוץ לארץ, נישט אויף די לופט פון חוץ לארץ, אויף די ערד, ווייל קען זיין ס'ליגט דארט באגראבן טויטע, און ממילא וואס וועט זיין טאמער איינער גייט אריין אין חוץ לארץ אין א האלצערנע קאסטן וואס די טומאה קען נישט אריין גיין דארט, איז דא אוודאי וועלן די בית שמאי האלטן אז די איד ווערט נישט טמא, אזוי האלטן די בית שמאי, בית הלל האלטן ניין, בית הלל האלטן אז ווען חזל האבן גוזר געווען א טומאה אויף חוץ לארץ האבן זיי גוזר געווען אויף די אויר אויך, די לופט פון חוץ לארץ איז אויך מטמא, און ממילא אפילו איינער וועט ליגן אין א קאסטן וועט ער אויך טמא ווערן, איז זעהן מיר אז בית הלל האבן מער מחמיר געווען ווי די בית שמאי, איז קען זיין אז טאקע דאס איז די נקודת המחלוקת ביי אונזער משנה אויך, בית שמאי וואס בית שמאי זענען מיקל ביי טומאת ארץ העמים, זיי זענען אויך מיקל ביי א נזיר, און בית הלל וואס בית הלל זענען מחמיר, זענען אויך מחמיר ביי א נזיר, אזוי וויל די גמרא זאגן, זאגט די גמרא לא, דכולי עלמא משום גושה גזרו עליה, יעדער איינער אוודאי האלט אז די טומאה איז אויף די ערד אליין, נישט אויף די לופט, איי וואס די מחלוקת? זאגט די גמרא ס'איז א פשוטע מחלוקת, וויאזוי מ'האט געקאנט ס'דא דעם נזיר, בית שמאי סברי בסתם נזירות קנסינא, און בית הלל סברי כי קנסינא בתחילת נזירות, פשט ס'איז א טעכנישע מחלוקת וויאזוי מ'האט געקנס'עט דא דעם נזיר, בית שמאי האלט מ'האט אים געקנס'עט ער דארף נאכאמאל ציילן דרײַסיק טאג, און בית הלל האלט מ'האט אים געקנס'עט א גרעסערע קנס אז ער דארף אנהייבן די נזירות פון פריש אבער ס'האט נישט קיין שייכות וויאזוי זיי לערנען אפ דעם דין טומאת ארץ העמים. אזוי איז איין פשט דא אין די גמרא תוס' ברענגט דא אן אנדערע גירסא אז פונקט פארקערט פשט אז די גמרא האט געוואלט זאגן אז לכאורה וואס די מחלוקת בית שמאי און בית הלל דבית שמאי סברי ארץ העמים משום אוירא גזרו עליה און בית הלל סברי משום גושה גזרו עליה פשט לויט די גירסא וויל די גמרא זאגן אז אפשר קען מען זאגן אז די בית שמאי האלטן אז אין חוץ לארץ איז דא א טומאת אויר, און ממילא אז דא א טומאת אויר וואס דאס איז א מאדנע סארט טומאה, ווייסט יעדער איינער אז דאס איז נישט קיין געהעריגע טומאה דאס איז נאר א דרבנן'דיגע טומאה, און ממילא אז יעדער ווייסט אז ס'איז א דרבנן'דיגע טומאה וועט קיינער זיך נישט פארמישן מיט א געהעריגע טומאה דערפאר ווען א נזיר קומט ארויף קיין ארץ ישראל דארף ער סך הכל איבערציילן דרייסיג טאג, אבער די בית הלל האלטן אז ס'איז משום גושה גזרו עליה, פשט אז ס'איז יא א געהעריגע סארט טומאה, נישט א טומאה וואס איז אין די לופט, נאר אויף די ערד, איז אויב אזוי קען מען זיך פארמישן מיט א געהעריגע טומאה, און דערפאר זאגן די בית הלל אז מען דארף איבערציילן די נזירות פון דאס ניי, אזוי וויל די גמרא זאגן, און אויף דעם זאגט די גמרא לא, דכולי עלמא משום אוירא גזרו עליה, פשט יעדער האלט אז די טומאה איז יא אין די לופט, איי וואס די מחלוקת איז בית שמאי בית הלל? די מחלוקת איז צי מען קנס'עט אזא סארט נזיר צו נישט, בית שמאי האלטן אז ס'פעלט נישט אויס צו קנס'ען אזוי שטארק, ווייל יעדער ווייסט אז ס'דא א חילוק צווישן די טומאה און אנדערע סארט טומאות, און בית הלל האלטן אז אף על פי כן האט מען אים געקנס'עט אינגאנצן אז ער דארף איבערציילן זיין נזירות פונדאסניי. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, מעשה בהילני המלכה וכו', אז הילני המלכה איז געווען א נזירה אין חוץ לארץ זיבן יאר, שפעטער איז ארויף קיין ארץ ישראל, בית הלל האבן געפסקנט זי דארף זיין נאך זיבן יאר, און שפעטער איז זי טמא געווארן זי האט געדארפט זיין א נזירה נאך זיבן יאר, צוזאמען איין און צוואנציג יאר. האמיר געזען רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה האלט אז זי איז נאר געווען א נזירה פערצן יאר. ממילא פרעגט די גמרא איבעיא להו די בני ישיבה האבן אן איבעיא געהאט בשנטמאת ואליבא דבית שמאי או דילמא בשלא נטמאת ואליבא דבית הלל, פשט וואס האלט רבי יהודה? רבי יהודה אוודאי קריגט זיך אויף די מעשה דא, די שאלה איז אויף וועלכע נקודה קריגט זיך רבי יהודה, איין זייט, אויף איין וועג קען מען זאגן אז רבי יהודה אוודאי האלט ווי די בית הלל אויך, רבי יהודה האלט אז די בית הלל האבן געפסקנט אז זי דארף זיין א נזירה א צווייטע מאל זיבן יאר, פשט פֿערצן יאר איז זי געווען א נזירה נאר וואס רבי יהודה האלט אז די לעצטע שטיקל פון די מעשה אז צום סוף איז זי טמא געווארן דאס איז נישט ריכטיג, זי איז קיינמאל נישט טמא געווארן צום סוף, און ממילא איז זי געווען א נזירה זיבן יאר אין חוץ לארץ, שפעטער זיבן יאר אין ארץ ישראל, און דא האט זיך עס געענדיגט, נאך פֿערצן יאר האט זי געענדיגט איר נזירות. דאס איז איין וועג ווי מען קען לערנען רבי יהודה. א צווייטע וועג אבער ווי מען קען לערנען רבי יהודה, איז אז רבי יהודה אוודאי האלט אז זי איז טמא געווארן, נאר וואס? רבי יהודה האלט ווי די בית שמאי, רבי יהודה האלט אז מ'האט פאר איר אויך געפסקנט ווי די בית שמאי, און ממילא האלט רבי יהודה אז ווען הילני המלכה איז ארויף קיין ארץ ישראל, האבן איר די בית שמאי געפסקנט אז זי דארף יעצט זיין א נזירה נאך דרייסיג טאג, נישט נאכאמאל זיבן יאר, נאך דרייסיג טאג. און טאקע זי האט זיך געפירט בנזירות נאך דרייסיג טאג, אבער די לעצטע טאג פון די דרייסיג איבעריגע טאג איז זי טמא געווארן. איז דא. איז די דרייסיג טאג וואס מען לייגט צו לויט די בית שמאי צו א נזירות אין ארץ ישראל איז נישט פשט א נייע נזירות א המשך פון די אלטע איז אז זי איז טמא געווארן יעצט די דרייסיגסטע טאג איז פשט דאס גאנצע נזירות איז אוועק געפאלן איז יעצט האט מען איר צוגעלייגט נאך זיבן יאר און ממילא איז זי סך הכל געווען א נזירה פערצן יאר מיט נאך דרייסיג טאג אבער על כל פנים אויב אזוי איז פשט אז רבי יהודה זאגט פערצן יאר איז ווייל ער גייט כשיטת בית שמאי אבער אוואדע, פערצן יאר מיינט נישט פונקט פערצן יאר, ס'מיינט פערצן יאר מיט דרייסיג טאג אזוי ווי מ'האט געשמועסט. אזוי? פרעגן די בני הישיבה אן איבעיא. תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה פון אונזער משנה. וואס איז די ראיה? זאגט די גמרא אזוי, מ'האמיר געזען ביי אונזער משנה, עלתה לארץ, והורוה בית הלל שתהא נזירה עוד שבע שנים אחרות וכו'. פשט, אונז האמיר געזען די משנה די תנא קמא, אונז האמיר געזען די משנה רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט אז זי איז נאר געווען א נזירה פֿערצן יאר, יעצט פארוואס ברענגט די גמרא דא די גאנצע משנה וועט מען שוין זעהן, על כל פנים פירט די גמרא אויס די ראיה, ואי סלקא דעתך בשנטמאת ואליבא דבית שמאי, אי הכי רבי יהודה אומר לא היתה נזירה אלא ארבע עשרה שנה, ארבע עשרה שנה ושלושים יום מיבעי ליה, פשט, טאמער ביסט גערעכט אז די טעם וואס רבי יהודה קריגט זיך איז ווייל רבי יהודה האלט אז די בית שמאי האבן גע'פסק'נט, אויב אזוי וואלט רבי יהודה געדארפט זאגן אז זי איז געווען א נזירה פֿערצן יאר מיט דרײַסיק טאג, פארוואס זאגט נישט רבי יהודה פֿערצן יאר מיט דרײַסיק טאג איז א ראיה אז טאקע זי איז נאר געווען א נזירה פֿערצן יאר, און ס'איז טאקע א ראיה אז רבי יהודה קריגט זיך אויף די גאנצע מעשה רבי יהודה האלט אז זי איז קיינמאל נישט טמא געווארן, איי שטעלן זיך די ראשונים מהיכי תיתי פשט ווער זאגט קען זיין אוודאי האלט רבי יהודה ווי די בית שמאי. אז די בית שמאי האבן געפסקנט, נאר וואס? וואס פאלט דיך איין אז זי איז טמא געווארן די דרייסיגסטע טאג? אפשר איז זי טמא געווארן די ערשטע טאג זי איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, בית שמאי האבן געפסקנט דארפסטו יעצט זיין א נזירה דרייסיג טאג, גראד יענע טאג איז זי טמא געווארן, און ממילא איז די גאנצע נזירות אוועקגעפאלן, האט זי זיך געדארפט פירן נייע זיבן יאר בנזירות, צוזאמען סך הכל איז פערצן יאר, און ממילא איז נישט קיין קשיא וואס רבי יהודה זאגט נישט פֿערצן יאר מיט דרײַסיק טאג, ווייל באמת רבי יהודה האלט אז זי איז טמא געווארן די ערשטע טאג וואס זי איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, איז אויף דעם ענטפערן די ראשונים אז קען נישט זיין, און טאקע מיט דעם זענען זיי מסביר פארוואס די גמרא האט דא געברענגט די ראיה פון די גאנצע משנה, פארוואס? ווייל אז מען זעט אז די תנא קמא האלט אז זי איז טמא געווארן די לעצטע טאג פון איר נזירות אין ארץ ישראל, מוז זיין אז רבי יהודה אויף די נקודה קריגט זיך נישט, רבי יהודה האלט אויך אז זי איז טמא געווארן די לעצטע טאג פון איר נזירות אין ארץ ישראל, איז אויב אזוי איז ווייטער שווער, אז לויט רבי יהודה טאמער רבי יהודה האלט כשיטת בית שמאי וואלט רבי יהודה געדארפט זאגן זי איז געווען א נזירה פֿערצן יאר מיט דרײַסיק טאג און אז ס'שטייט נישט אזוי איז א ראיה אז רבי יהודה גייט כשיטת בית הלל און רבי יהודה האלט אז זי איז טאקע נישט טמא געווארן ברענגט יעצט די גמרא נאך א ראיה תניא נמי הכי מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא רבי יהודה אומר משום רבי אליעזר אז רבי יהודה זאגט נאך בשם רבי אליעזר דאמר קרא שטייט אין פסוק זאת תורת הנזיר די פסוק פירט אויס ביום מלאות ימי נזרו התורה אמרה כי נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר, פשט אונז האמיר פריערט גערעדט פון דעם לימוד, אונז האמיר געזען אז רבי לעזער האלט אז טאמער א נזיר איז טמא געווארן די לעצטע טאג פון זיין נזירות איז עס נישט סותר די גאנצע נזירות נאר ער דארף איבערציילן דרייסיג טאג אזוי האלט רבי לעזער, יעצט דא האמיר א ברייתא אז רבי יהודה האלט אויך ווי רבי לעזער, פשט רבי יהודה האלט אז א נזיר וואס ווערט טמא די לעצטע טאג דארף נישט איבערציילן די גאנצע נזירות, ער דארף נאר ציילן דרייסיג טאג, אויב אזוי זאגט די גמרא, טאמער דעסט מיר זאגן אז רבי יהודה האט געהאלטן כשיטת בית שמאי, איז לאמיר אריינטראכטן וואס איז געשעהן דא מיט הילני המלכה לויט די בית שמאי, הילני המלכה קומט ארויף קיין ארץ ישראל, און בית שמאי פסק'נען זי דארף זיין א נזירה נאך דרייסיג טאג, פירט זי זיך דרייסיג טאג בנזירות, די לעצטע טאג די דרייסיגסטע טאג ווערט זי טמא, און וואס ס'איז יעצט? יעצט אז זי איז טמא געווארן די לעצטע טאג דארף זי זיך פירן בנזירות נייע דרייסיג טאג, איז אויב אזוי איז דאך אלטס נישט פֿערצן יאר, ס'איז זיבן יאר מיט זעכציג טאג, איז ווי שטימט די חשבון לויט רבי יהודה? און ממילא זאגט טאקע די גמרא, איז דאס נאך א ראיה אז רבי יהודה האט נישט געהאלטן ווי די בית שמאי, רבי יהודה האלט אוודאי ווי די בית הלל, נאר רבי יהודה האלט טעכניש הילני המלכה איז נישט טמא געווארן, און דערפאר האט זי זיך געפירט בנזירות סך הכל פֿערצן יאר.